ער האט זיך איינגעקויפט דעם נאמען דער פרומער וארא, והיה ראוי לרבינו הזקן להחזיר עשי אחת לשלש שנים, דער אלטער רבי פלעגט איבער'חזר'ן דעם מאמר איינמאל אין דריי יאר, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו, און יעדן מאל ווען דער אלטער רבי האט געזאגט דעם מאמר האט ער אים איבערגע'חזר'ט מער ווייניגער מיטן זעלבן לשון אן קיין שום חידושים והוספות. ואמר הצמח צדק, האט דער צמח צדק געזאגט אויף דערויף, יעדער מאל איז געווען א אור חדש, יעדן מאל וואס דער אלטער רבי האט געזאגט דעם זעלבן מאמר, איז געוועזן א אור חדש א נייע ליכט. האט דער טאטע געזאגט, דער טאטע פון רבי'ן רש"ב איז דאס, דער רבי מהר"ש האט געזאגט, א אור איז אלעמאל גלייך. ליכט אליין איז אלעמאל די זעלבע זאך, א ליכט. אבער מאור, אבער דער באלייכטער, דער מקור פון דעם אור, איז אלעמאל ווי א דבר חדש. דאס איז אלעמאל א נייעס. איז פארשטייט זיך אז דער צמח צדק האט איבערגע'חזר'ט וואס ער האט געזאגט, ווייל ער האט דאך אליין געהערט די מאמרים פונעם אלטן רבי'ן, און דער רבי מהר"ש האט געגעבן א ביאור. וואס הייסט אז ס'איז געווען א אור חדש וויבאלד אז דאס קומט פון מאור, דער אלטער רבי האט געזאגט דעם מאמר און ער איז דער מאור. איז וועגן דעם מאמר, דאס איז א מאמר וואס הייסט דער פרומער וארא, פארוואס? ווייל דער תוכן פון דעם מאמר, ער איז מסביר דעם ענין פון גלות מצרים און יציאת מצרים, אז יעדער איד קומט אראפ אויף דער וועלט דארף ער זיך איינקויפן לבושים, וואס דאס הייסט מקיים זיין תורה ומצוות כדי אז לאחר צאתו מהגוף זאל קען זיין לאשתאבא בגופא דמלכא ער זאל קענען זיך באהעפטן מיטן אייבערשטן אבער ניט יעדער איינער איז זוכה איז במילא איז דא אויף דערויף די עצה פון תשובה

און ער בעט זיך און ער שרייט אויס צום טאטן און ער קערט זיך אום און ער טוט תשובה, על דרך זה איז יעדער איד אז מען האט א התבוננות און א בושת פון דעם וואס מען פילט זיך ווי מען איז ווייט פון דעם אייבערשטן, דאס איז מעורר א אהבה רבה, דאס איז מעורר א תשובה, און דורך דערויף איז דערהייבט זיך א איד און ווערט נענטער צום אייבערשטן, און דאס איז מצרים און יציאת מצרים, מצרים איז ערוות הארץ, ביז צו נקודה פון פגם הברית, וואס דאס הייסט אז א מענטש איז אפילו קיין באלעבאס נישט אויף דערויף, ס'א מקרה לילה, און פון דארטן קומט מען צו א ענין פון תשובה, אז ס'ווערט נתעורר א אהבה צום אייבערשטן, ס'ווערט נתרבה די אהבה צום אייבערשטן, און דעמאלט איז מען עולה עולה מעלה מעלה נאך העכער אפילו פון מחשבה. דאס איז דער ענין פון יציאת מצרים, דאס איז די נקודה פון דעם מאמר מער ווייניגער, וואס ער ברענגט ארויס, ווי אזוי דורך פארטרייבן דורך גלות ווערט מען נענטער צום אייבערשטן, דאס הייסט דער פרומער וארא איז ארום דעם מאמר איז דא זייער אסאך צו רעדן, ס'איז דא דער דער פריערדיגער רבי דערציילט א פארברענגען וואס איז געוועזן כ ד טבת איז געוועזן פרייטאג, אין תרנ ו, און דעמאלט האט דער רבי רשב געפייערט דעם יארצייט פון דעם אלטן רבין וואס ער האט געזאגט די קדישים, און דערנאכדעם נאך מעריב פרייטאג צונאכטס האט ער געזאגט דעם מאמר דעם וארא, און דאס האט געהייסן דער פרומער וארא, און ווי דער לשון שטייט אין היום יום, ער פלעגט עס איבער'חזר'ן איינמאל אין דריי יאר, ס'איז געווען די זעלבע ווערטער. אבער נאר דער זיידע דער צמח צדק האט דערהערט די נקודה אז יעדער מאל איז געווען אן אור חדש. איז דער טאטע דער רבי מהרש האט געזאגט אז אור איז אלעמאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש. דאס הייסט אז דער רבי מהרש האט ארויסגעבראכט אז פון אלטן רבין איז געוועזן א דבר חדש יעדן מאל וואס ער האט געזאגט. במילא האט זיך געהערט א נייער אור. איז דא פון די זייטיגע זאכן וואס ווערט ארומגעבראכט ארום דעם, וואס דער רבי רשב האט אמאל גערעדט וועגן דעם מאמר, און ער זאגט אז ער האט געהערט פון א חסיד ר' משה לייב מ'בארדיטשוב, אז ביים אלטן רבין איז געווען דער סדר ווען ער האט געשריבן דעם תניא, אין וואס ער איז געווען פארנומען אזוי איז געווען די אטמאספערע ביי חסידים, איז עס געוועזן א צייט פון מרה שחורה איז דער גאנצער עולם געווען אין א מצב פון מרה שחורה, ווען ס'איז געוועזן א פרייליכע שטימונג זענען אלע חסידים געווען אין א פרייליכע שטימונג, דאס הייסט ווען דער אלטער רבי האט געשריבן וועגן עניינים פון שמחה האט עס געפועלט ביי אלעמען שמחה. איז שטעלט זיך פאר וואס איז געווען ווען דער רבי האט געזאגט דעם מאמר דעם דרוש וארא, וואס דאס איז א בייזע חסידות, ס'האט געדארפט זיין מורא'דיג, איך בין ניט מקנא די וואס זיינען בשעת מעשה געווען, און דאס איז דער מאמר פון וארא דער פרומער וארא, און דער רבי רשב זאגט אז.

תשי ב, און דער רבי האט אויך געזאגט דעם מאמר אין תשכ ו, און אויך דעמאלט האט דער רבי זיך מתייחס געוועזן, ס'איז געוועזן א מורא'דיגע צורה ווי דער רבי האט עס געזאגט מיט גרויסע בכיות, און ווייטער האט עס גערופן א בייזע חסידות מיט די אלע עניינים ארום דעם, און דער רבי איז מסביר אין איינעם פון די מאמרים פארוואס דווקא איז דער מאמר געזאגט געווארן אין וארא, לכאורה רעדט מען דאך דא וועגן דעם אויפטו פון שעבוד מצרים, וועגן דעם ענין וואס איז מעורר די אהבה וואס דאס איז דאך געוועזן אין דווקא אין גלות מצרים, זאגט דער רבי אויף פארקערט, דערפאר טאקע איז דאס געזאגט געווארן אין וארא, אין וארא גייט מען שוין ארויס פון מצרים, דאס הייסט אז מען האט שוין אויפגעטון דעם ענין, נישט אז מען זאל בלייבן שטעקן אין מצרים, נאר דאס רעדט מען לאחרי ווי מ'האט שוין אויפגעטון דעם ענין אז דורך גלות האט מען מעורר געוועזן די אהבה רבה וואס אידן גייען ארויס פון גלות,